זאגט דער חפץ חיים ווייטער, נאכדעם וואס אונז האבן געזען אין די פאריגע צוויי שיעורים, די ערשטע זאך האבן מיר געזען אז לשון הרע וואס ס'קומט ארויס דורך שנאת חינם דאס האט צוגעברענגט די חורבן בית המקדש, אין די פאריגע שיעורים האבן אונז געזען אז די עוון פון לשון הרע האלט צוריק מ'זאל נישט קענען ווערן אויסגעלייזט, און אונז האבן געזען די גרויסע הארבקייט פון די זינד. ס'איז ממש אזוי ווי איינער וואס איז כופר בעיקר. זאגט דער חפץ חיים ווייטער ונראה פשוט שהטעם שהחמירה התורה כל כך בזה העוון, דער טעם פארוואס טאקע די תורה האט מחמיר געווען אזוי שטארק אויף דעם זינד, משום שמעורר בזה הרבה את המקטרג הגדול על כלל ישראל. איינער וואס איז נכשל אין לשון הרע, מיטן רעדן לשון הרע איז מען מעורר א קטרוג אויף כלל ישראל, ועל ידי זה הורג כמה אנשים בכמה מדינות. דאס ברענגט צו אז מענטשן זאלן שטארבן. וזה לשון הזוהר הקדוש פרשת פקודי. קען מען נאכזאגן די לשון הזוהר אין אידיש שטייט אין זוהר הקדוש אזוי, עס איז דא איין רוח וואס עס שטייט אויף די בעלי לשון הרע, אז ווען מענטשן זענען מתעורר צו רעדן לשון הרע, אדער אפילו איין מענטש וואס איז נתעורר צו רעדן לשון הרע, דעמאלטס ווערט נתעורר די רוח טומאה אויבן, וואס ווערט אנגערופן סכסוכא, און דאס איז שורה, דאס רוהט אויף די התעוררות פון לשון הרע וואס די מענטשן האבן אנגעפאנגן צו רעדן, און דאס גייט ארויף אויבן, און ס'ברענגט מיט די התעוררות פון לשון הרע ברענגט עס טויט מיט א חרב והרג בעולם, וויי איז פאר די וואס רעדן, זענען מעורר די שלעכטס, און זיי היטן נישט זייער מויל מיט זייער שפראך, און זארגן זיך נישט אויף דעם. זיי ווייסן נישט אז מיט דעם וואס זיי רעדן דא, ברענגען זיי התעוררות אויבן, סיי צו גוטס און סיי צו שלעכטס. און די אלע וואס רעדן רכילות אויף די וועלט, זענען מעורר די נחש הגדול צו רעדן רכילות אויף די גאנצע וועלט, און אלעס איז וועגן די התעוררות לשון הרע וואס אויב מען רעדט אויף די וועלט, געשעט עס אזוי אויף יענע וועלט. זאגט די חפץ חיים אויף דעם ונוכל לומר, אז דאס איז די כוונה פון די גמרא אין ערכין וואס אונז האבן געזען אז כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמים, שנאמר שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ, לשון הפסוק אין תהילים. וואס מיינט דאס מגדיל עוונות עד לשמים? פירוש, אז אף שלשונו הוא מהלך בארץ, ער רעדט לשון הרע אויף די וועלט, אבל פיו שת בשמים, אבער זיין מויל, שת, ער לייגט אויף יענע וועלט, דאס מיינט אז ס'האט א השפעה אויף יענע וועלט, וכן איתא בתנא דבי אליהו, שהלשון הרע שהוא מספר, די לשון הרע וואס א מענטש רעדט אויף די וועלט, הוא עולה עד כנגד כסא הכבוד, ס'גייט ארויף ביזן כסא הכבוד, מזה נוכל לידע את גודל החרבן, מיט דעם גייט מען קענען וויסן און פארשטיין די גרויסע חרבן וואס קומט ארויס שמחריבין בעלי הלשון את כלל ישראל. ער רעדט לשון הרע און ער ברענגט א חרבן אויף גאנץ כלל ישראל. ועוד טעם אחר לגודל הפגם שבא על ידי העוון הזה, נאך א גרויסער טעם פארוואס מ'זעט אזא גרויסע פגם וואס קומט דורך די עבירה, כי על ידי שהאדם פוגם את לשונו בדיבורים אסורים, דורך דעם וואס א מענטש איז פוגם זיין שפראך מיט דיבורים וואס איז אסור הוא מונע אחר כך כל דיבורים של קודש שהוא מדבר מלעלות למעלה. נאך א נייע פראבלעם צו פארשטיין פארוואס טאקע איז דא אזא הארבקייט אין לשון הרע. אויב א מענטש איז נכשל לשון הרע ער איז פוגם אין זיין לשון שפעטער ווען ער רעדט שוין דיבורי קודש מיט דעם וואס ער האט געהאט גערעדט פארדעם אין לשון הרע האט ער צוריק געהאלטן אז דיבורי קודש זאל נישט קענען ארויף גיין אזוי ווי ס'גייט געווענליך וזה לשון הזוהר הקדוש פרשת פקודי קען מען נישט ווייטער זאגן די לשון אין אידיש. ומרוח הרע הזה, דורך דעם וואס א מענטש איז מעורר א רוח רע מיטן רעדן לשון הרע, איז תלויים כמה מעוררי דין אחרים, אסאך אנדערע מעוררי דין, וואס זיי זענען ממונה זיך אנצוכאפן אין א שלעכטס אדער א דבר טינופת וואס א מענטש רעדט ארויס פון זיין מויל, און נאכדעם וואס ער רעדט שוין יא דברים קדושים, כאפן זיי זיך אן אויף דעם, וויי פאר זיי, וויי פאר זיין לעבן, דאס זענען די מענטשן וואס זענען מעוררי דין פון אנדערע, זאל שולט זיין אויף א זאך וואס איז באמת קדוש. וויי איז פאר זיי אויף די וועלט און וויי איז פאר זיי אויף יענע וועלט, ווייל די רוחות הטומאה נעמען צו סיי די דבר טומאה וואס איז ארויס פון זיין מויל, און שפעטער ווען ער זאגט שוין יא א דבר קדושה, פעדערן זיי זיך און זיי נעמען עס צו און זענען מטמא די דבר קדושה, און דער מענטש איז נישט זוכה דעם, און מיט דעם ווערט כביכול אפגעשוואכט די כח הקדושה. זאגט די חפץ חיים מען זעט זייער קלאר פון די זוהר הקדוש אז די אלע דברי תורה און תפילה ס'שוועבט אין די לופט און ס'גייט נישט ארויף אויבן ומאין תבוא עזרתנו לביאת המשיח וכיוצא בזה און מען ווינדערט זיך מען איז מתפלל אזוי מען וויינט און מען איז מתפלל אזוי אסאך אז משיח זאל שוין קומען אבער טאמער ס'שוועבט אין די לופט און די דיבורים טמאים האלטן אפ ס'זאל ארויף גיין קען עס אוודאי נישט אויפטוהן וואס ס'דארף און ס'קען אויפטוהן זאגט די חפץ חיים ווייטער וכאשר נעמיק בזה הענין נמצא עוד יותר ווען מען גייט זיך פארטיפן גייט מען זעהן נאך מער אויסער דעם וואס ס'איז עוון פלילי בעצמו כנ"ל, עוד הוא מגדיל הקלקול בכל העולמות, ס'איז נישט נאר ס'האלט צוריק פון די דיבורים קדושים אל ארויפצוגיין, ס'ברענגט אריין גאר א קלקול אין אלע עולמות, ומחשיך וממעט אורן, און ס'פארטונקלט און ס'מאכט קלענער די ליכטיגקייט, על ידי שרגילות הוא לכמה וכמה אנשים, דורך דעם וואס אזויפיל מענטשן רעדן לשון הרע. שכופלים את הלאו הזה כמה מאות ואלפים פעמים בימי חייהם, מען דאפלט עס הונדערטער טויזנטער און מ'קען זאגן צענדליגע טויזנטער מאל דורכאויס די לעבן, כי אפילו עוון קטן, אפילו אן קוקן וועלכע עבירה ס'איז, יעדע עבירה, איין מאל מ'טוט עס אסאך מאל כשיכפל הרבה פעמים הוא נעשה לבסוף כעבות העגלה, ס'ווערט גאר דיק כמו שצווח ישעיה הוי מושכי העוון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה. והמשל מחוט המשי, דאס איז די פאדעם, כשיכפלנו כמה מאות פעמים, אפילו טאמער ס'זאל זיין גאר א דינע פאדעם, אויב מען גייט עס גיין איינמאל און נאכמאל און נאכמאל וועט עס זיין א דיקע שטריק, וכל שכן בחטא הזה שחמור מצד עצמו עד מאוד, אונז האבן געזען ווי הארב ס'איז, און בנוסף צו דעם וואס ס'איז אזוי הארב, און מען טוט עס אזויפיל מאל, ורגילין לעבור עליו הרבה והרבה אנשים כמה אלפים פעמים בימי חייהם, ואין מקבלין על עצמן כלל להישמר ממנו, מ'איז בכלל נישט מקבל זיך צו זיין אפגעהיטן אין דעם, שבוודאי הקלקול למעלה הוא לאין שיעור, וואס די קלקול אוודאי איז גאר שטארק און גאר הויעך, סאו מיט דעם וואס אונז זעמיר זוכה און אונז לערנמער דאס יעדן טאג, אוודאי איז עס אריינגערעכנט אין די קבלה אז א מענטש איז מקבל אויף זיך, איז דאס כאטשיג די ערשטע זאך וואס מ'טוט אין די ריכטיגע דירעקשאן צו ווערן נזהר אין דעם, צו זיין אפגעהיטן אין דעם.